בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף נ ט, מיר הייבן אן דף נ ט עמוד א' ביי די משנה אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי די משנה איז דא ממשיך נאך תקנות וואס חזל האבן מתקן געווען מפני תיקון העולם, איז די דין איז דאך, א חרש שוטה וקטן, קען דאך נישט מאכן קיין מקח וממכר מדאורייתא, זיי קענען נישט פועל'ן א חלות, פון דעסטוועגן זאגט די משנה, חרש, רומז, ונרמז, אז א חרש האבן חזל מתקן געווען, אז טאמער מען מאכט א רמז מיט די הענט צו מיט די קאפ, אדער מען מאכט פאר אים א רמז מיט די הענט און מיט די קאפ, און מען זעט אז ער פארשטייט קען ער אזוי פועל'ן א חלות ער קען מאכן א מקח וממכר פארוואס עמיר זעהן די גמרא די טעם איז כדי חייו ווייל אנישט וועט ער נישט קענען לעבן ער וועט נישט קענען קויפן צו עסן און ממילא האבן חזל מתקן געווען אז א חרש איז רומז ונרמז קען מאכן רמזים מיט די הענט און מיט די קאפ און ס'פועל'ט א חלות ער קען מאכן אזוי א מקח וממכר און בן בתירא אומר בן בתירא איז נאך מער מיקל בן בתירא זאגט קופץ ונקפץ נישט נאר רמזים מיט די הענט און מיט די קאפ וואס דאס איז קלארע רמזים נאר אפילו אז ער קרומט מיט די ליפן קען ער אויך אזוי פועל'ן א חלות אבער דאס איז אלץ נאר זאגט בן בתירא במטלטלין ווען עס קומט צו מטלטלין ווען עס קומט צו קרקעות דארט איז נישט שייך די תקנה פון כדי חייו מען קען לעבן אן דעם אויך און ממילא דארט איז נישט דא די דין אז ער קען פועל'ן א חלות מיט א רמז אדער מיט א קפיצה מיט די ליפן פירט די משנה אויס נאך א תקנה הפעוטות דאס איז קליינע קינדער קטנים מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין זיי קענען אויך מאכן א מקח וממכר ביי מטלטלין אפילו מדאורייתא קענען זיי גארנישט טון אבער חזל האבן מתקן געווען כדי חייו כדי זיי זאלן קענען לעבן אז זייער מקח און זייער ממכר רעכנט מען זיך מיט דעם ווען עס קומט צו מטלטלין, זאגט די הייליגע גמרא, אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט, מחלוקת במטלטלין, אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה, פשט דאס וואס מען האט געזען אין די משנה א מחלוקת צווישן תנא קמא און בן בתירא, אז תנא קמא זאגט רומז ונרמז, און בן בתירא זאגט אפילו קופץ ונקפץ, דאס איז נאר ביי מטלטלין, אבער ווען עס קומט צו גיטין, דארט איז בן בתירא אויך מודה, אז ס'מוז זיין ברמיזה, ס'מוז זיין מיט די הענט אדער מיט די קאפ, ס'איז נישט גענוג אז ער קרומט מיט די ליפן. יעצט בעצם, וואסערע סארט גט רעדט מען דא? מ'רעדט א גט פון א חרש, וואס זיין גאנצע קידושין איז אויך א דרבנן'דיגע קידושין וואס ער האט געמאכט מיט א רמז, איז א דרבנן'דיגע קידושין קען מען מאכן א דרבנן'דיגע גט, אבער ווייטער, יעדער איז מודה דאס דארף זיין מיט א רמז, נישט מיט קיין קפיצה, נישט מיט קיין קרומען מיט די ליפן. זאגט די גמרא פשיטא, וואס די חידוש במטלטלין תנן? בן בתירא זאגט דאך קלאר במטלטלין אז במטלטלין האלט ער אז ס'איז גענוג אז מ'קרומט מיט די ליפן, איז משמע ביי אנדערע זאכן ביי גיטין למשל וועט ער אויך מודה זיין אז ס'דארף זיין מיט א רמז, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז דא א חידוש דא אין ר' נחמן ווייל מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אף במטלטלין קא משמע לן, פשט איך וואלט ווען געמיינט אז ביי גיטין איז אפגערעדט אז בן בתירא האלט מ'קען מאכן מיט די ליפן, פארוואס? ווייל אז מען קען מקדש זיין מיט די ליפן, וואס מקדש זיין קען מען זיכער מיט די ליפן, איז קען מען אוודאי אפגט'ן מיט די ליפן, אזוי וואלט איך געזאגט, איז פארדעם זאגט בן בתירא אז נישט נאר מען קען גט'ן מיט די ליפן, נאר מטלטלין קען מען אויך מאכן א מקח וממכר מיט די ליפן, אפילו מטלטלין בעצם איז אין א געוויסע זינען שטערקער ווי א גט, ווייל מטלטלין די מטלטלין וואס ליגט ביי די חרש איז דאך זיינס מדין תורה לאמיר זאגן ער האט געקריגן א ירושה ס'איז זיינס, איז מהיכי תיתי ער זאל דאס קענען פארקויפן מיט א רמז, גט איז נאך פשוט אז ער קען מקדש זיין מיט א רמז, קען ער גט'ן מיט א רמז אבער מטלטלין מהיכי תיתי, איז וואלט איך געזאגט אז דאס איז די חידוש פון בן בתירא אז מטלטלין אויך, דאס זאגט אונז ר' נחמן אז ס'איז נישט אזוי, פשט אז בן בתירא האלט קופץ ונקפץ דאס איז נאר ביי מטלטלין, אבער ווען עס קומט צו גיטין איז בן בתירא אויך מודה עס דארף זיין רומז ונרמז, ס'דארף זיין דווקא מיט די הענט און מיט די קאפ. איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז פונקט פארקערט, אמר ר' נחמן, כמחלוקת במטלטלין, כך מחלוקת בגיטין, אז די זעלבע מחלוקת איז דא ביי מטלטלין איז אויך דא ביי גיטין, פשט לויט בן בתירא קען א חירש אויך קרימען מיט די מויל און אזוי באפעלן מען זאל שרייבן א גט פאר זיין פרוי, איי פרעגט די גמרא והא אנן במטלטלין תנן, שטייט דאך אין משנה דווקא מטלטלין, ענטפערט די גמרא אימא אף במטלטלין, פשט די חידוש פון בן בתירא איז טאקע אז אפילו ביי מטלטלין אפילו מטלטלין וואס מטלטלין איז דאך זיינס מדין תורה דארט וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ער זאל נישט קענען מאכן א רמז מיט די ליפן, דאס זאגט בן בתירא אז ס'איז נישט אזוי אז מטלטלין קען ער אויך אבער גיטין? אוודאי, ביי גיטין איז קופץ ונקפץ, פארוואס? ווייל אזוי ווי ער קען מקדש זיין מיט א קפיצה, קען ער אויך מגרש זיין בקפיצה. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזעהן אין די משנה הפעוטות מקחן מקח און ממכרן מכר ביי מטלטלין, אז קינדער קטנים קענען אויך מאכן א מקח און ממכר ביי מטלטלין, פרעגט די גמרא ועד כמה? ווי גרויס איז דאס א קטן, פשט דאס איז זיכער אז א צוויי יעריג קינד קען דאס נישט טון, איז ווי גרויס דארף עס זיין? זאגט די גמרא מחוי רב יהודה לרב יצחק בריה, רב יהודה האט געטייטלט אויף זיין זון רב יצחק כבר שית כבר שב, אז ער איז זעקס זיבן יאר אלט ווי די מפרשים צייכענען צו, דאס איז די חילוק צווישן א יונגל א מיידל פשט א יונגל א יונגל איז א יאר שפעטער פון א מיידל, ביי א מיידל איז דאס זעקס ביי א יונגל איז דאס זיבן, רב כהנא אמר כבר שב כבר תמני זיבן אכט, במתניתא תנא אין א ברייתא האט מען געלערנט כבר תשע כבר עשר, ניין צען יאר אלט זאגט די גמרא ולא פליגי, ס'איז נישט קיין מחלוקת דא בעצם נאר כל חד וחד לפי חורפיה, ס'ווענדט זיך מ'דארף אפשאצן יעדעס קינד ווי שארף ער איז, ווען א קינד פארשטייט וואס איז דאס א מקח וואס איז דאס א ממכר דעמאלטס זאגט מען מדרבנן אז ער קען מאכן א מקח און ממכר, זאגט די גמרא וטעמא מאי, וואס איז טאקע די סיבה אז חזל האבן מתקן געווען אז מקחן מקח און ממכרן מכר, ענטפערט די גמרא אמר רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן, משום כדי חייו, אזוי ווי מען האט אויסגערעדט אין די משנה, ווייל אז נישט עלן זיי הונגערן, קיינער וועט זיי נישט וועלן פארקויפן מזונות, זיי וועלן נישט קענען מאכן קיין געלט, זיי וועלן נישט קענען פארקויפן, כדי זיי זאלן האבן געלט צו קויפן עסן, כדי מענטשן זאלן זיי וועלן פארקויפן עסן, האט מען געזאגט מקחן מקח, און ממכרן מכר, זאגט די גמרא, די גמרא צייכנט צו דרך אגב אז מ'האט דערמאנט א מימרא פון רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן ברענגט די גמרא נאך אזא מימרא, שטייט אין פסוק שטייט אין נביא, ויאמר לאשר על המלתחה הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, שטייט דארט אז יהוא המלך האט באפוילן די מענטש וואס איז געווען ממונה אויפן מלתחה אז ער זאל געבן שפעציעלע קליידער פאר די אלע עובדי הבעל און זיי זאלן זיי אלע אנטוהן, שפעטער האט ער זיי אלע געפאפט און זיי אלע אויסגעהארגעט, על כל פנים וואס איז דאס מלתחה? מאי מלתחה? אמר רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן דבר הנמלל ונמתח, פשט ער איז געווען ממונה אויף געוויסע בגדים וואס זענען געווען געמאכט פון פשתן וואס פשתן איז נמלל ונמתח מען צעקוועטשט עס צווישן די פינגערס און אזוי ציט זיך עס אויס און דאס איז מלתחה פשט יהוא האט געהייסן דער מענטש איז געווען ממונה אויף די בגדים זאל געבן שפעציעלע בגדים פאר די עובדי הבעל אזוי האט מען געוואוסט ווער זענען די עובדי הבעל אזוי האט מען זיי געהארגעט איז דרך אגב אז מען האט גערעדט פון אזעלכע סארט בגדים זאגט די גמרא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן שיגר לו בוניים בן נוניים לרבי ס'איז געווען א עושר ס'האט געהייסן בוניים בן נוניים ער האט געשיקט פאר רבי טייערע סארט בגדים ער האט אים געשיקט פיר סארט בגדי פשתן

א עיקארן, אזוי ווי איינס מיט א האלב אזעלכע פיסטעקעס, פשט סע קנייט זיך זעהר גוט צאם ווייל ס'איז זעהר א דינע בגד, און פארוואס ווערט עס גערופן מלמלא, מאי מלמלא, דבר הנמלל ונמתח אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן, א בגד פון פשתן וואס ווען מ'מאכט דעם פשתן מ'מאכט די פאדעם צוקוועטשט מען עס מיט די פינגערס און מ'ציהט עס אויס, איז פארדעם ווערט עס גערופן מלמלא, זאגט אונז די גמרא, דרך אגב, די כלל איז אז ווען א מענטש מאכט א מקח און ממכר, טאר נישט זיין קיין אונאה פשט מ'טאר נישט נעמען מער ווי די פרייז, און די זעלבע זאך אז מ'נעמט ווייניגער ווי די פרייז, קען מען אויך שפעטער טענה'ן אז ס'איז נישט קיין גוטע מכירה, איז וויפיל איז דאס מער ווי די פרייז און ווייניגער ווי די פרייז איז די דין אזוי, ביז א זעקסטל זאגט מען אז די מכירה איז חל, ווען ס'איז פונקט א זעקסטל טאמער מ'האט גענומען פונקט א זעקסטל מער ווי די פרייז זאגט מען די מקח ממכר איז חל אבער מ'דארף צוריק געבן דעם הפרש דעם זעקסטל, מער ווי א זעקסטל איז די מקח בטל. איז ביי קטנים וטעותן עד כמה וואס איז די דין ביי זיי לגבי אונאה, אמר רבי יונה אמר רבי זירא עד שתות כגדול פונקט ווי א גדול ביז א זעקסטל פשט ביי א זעקסטל איז נאך די מקח חל און ס'גייט אויף צוריק מער ווי א זעקסטל איז די מקח בטל. זאגט אונז די גמרא בעי אביי, האט אביי געפרעגט אן איבעיא מתנתו מאי, וואס איז טאמער א קטן געבט א מתנה, צו דארט האט מען אויך מתקן געווען כדי חייו, אדער אפשר נישט, ברענגט די גמרא א מחלוקת רב יימר אמר אין מתנתו מתנה, מר בר רב אשי אמר מתנתו מתנה, זאגט די גמרא אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכי, איז די בני ישיבה האבן בטעות אויפגעטוישט, זיי האבן געזאגט אז שטאטס רב יימר זאגט אין מתנתו מתנה מר בר רב אשי זאגט מתנתו מתנה, האבן זיי געשיקט פונקט פארקערט זיי האבן געשיקט צו רב מרדכי אז מר בר רב אשי האט געזאגט אין מתנתו מתנה און רב יימר האט געזאגט מתנתו מתנה יעצט רב מרדכי איז געווען א תלמיד פון רב אשי און במילא האט רב מרדכי געזאגט אמר ליה האט רב מרדכי צוריק געשיקט זילו אמרו לבר מר גייט זאגטס פאר די זון פון מיין רעבן זאגטס פאר מר בר רב אשי אז איך פארשטיי נישט וויאזוי ער פסק'נט לאו מתנתו מתנה וואס דאס איז דאך נישט אמת אין אמת'ן האט ער געפסק'נט מתנתו מתנה אבער ער האט געקריגן די שמועה נישט גוט האט ער געזאגט לאו הכי הוה עובדא צו דען איז נישט געווען די מעשה כי הוה קאי מר, ווען רב אשי איז אמאל געשטאנען חד כרעיה אארעא וחד כרעיה אדרגא, איין פיס איז געווען אויף די ערד איין פיס אויף א טרעפ, ואמרנא ליה, און אונז האבן אים געפרעגט, מתנתו מאי וואס איז די דין מיט א מתנה פון א קטן, ואמר לן האט ער אונז געזאגט מתנתו מתנה, אחת מתנת שכיב מרע ואחת מתנת בריא, סיי טאמער די קטן איז א שכיב מרע וואס דארט איז דאך נישט שייך כדי חייו, סיי ווען ער איז געזונט, אחת מתנה מרובה ואחת מתנה מועטת, זעהן מיר אז ער האט קלאר געהאלטן מתנתו מתנה, איז וויאזוי ברענגט עטס מיר א מימרא דא אז מר בר רב אשי זאגט אין מתנתו מתנה, אבער אזוי ווי מען האט געשמועסט, די מימרא איז געווען פארדרייט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס חזל האבן מתקן געווען מפני דרכי שלום, די ערשטע זאך איז, כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום, אז ווען ס'קומט צו ליינען אמאליגע צייטן, דער וואס האט עולה געווען האט געליינט, איז די ערשטע איז א כהן, נאכדעם א לוי און נאכדעם א ישראל, דאס האט מען מתקן געווען מפני דרכי שלום, ס'זאל נישט ווערן א מצב אין בית מדרש אז ער מען ראנגלט זיך ארום, ער וויל ליינען די ערשטע ער וויל ליינען די ערשטע, מ'האט קובע געווען א סדר, די כהן איז ערשט, די לוי איז צווייט, נאכדעם א ישראל. נאך א תקנה, מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום, פשט ווען מען מאכט עירובי חצרות, איז דאך דא אסאך שטיבער ארום א חצר, מען מאכט עירובי חצרות, מען נעמט דאך די עירובי חצרות מען לייגט עס אריין אין איינע פון די שטיבער, איז דארף מען דאס לייגן אין די שטוב וואס דארט ליגט עס נארמאל, מען טאר עס נישט ארום רוקן צו אנדערע שטיבער מפני דרכי שלום, מען וועט זען אין די גמרא וואס איז די טעם, נאך א תקנה, זאגט די משנה בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום, פשט, אמאליגע צייטן איז געווען א טייך וואס פלעג לויפן, און שפעטער איז געווען אסאך פעלדער און די פעלדער האבן דאך געדארפט וואסער פון די טייך האט מען גענומען א אמה, עס איז געווען אזא. סארט גריב וואס האט געפירט די וואסער אריבער אלע פעלדער, און אזוי האט יעדער געקענט באוואסערן זייער פעלד. יעצט, ס'האט זיך געמאכט אמאל אז די אמה האט זיך אויסגעטרוקנט, און מען האט געוואלט האבן וואסער, אפילו ווען די אמה טרוקנט זיך אויס, האט יעדער געהאט לעבן דעם אמה אזא בור, וואס מען האט אנגעפילט די בור מיט וואסער, אזוי האט ווען די אמה טרוקנט זיך אויס נעמט מען וואסער פונעם בור. יעצט וויאזוי פילט זיך אן די בור מיט וואסער, מען האקט אפ דעם אמה, אזוי אנשטאטס די וואסער זאל ווייטער פארן אין אמה גייט עס אריין אין די בור. איז ווער האט א רעכט? אפצוהאקן די אמה ערשט ווער ס'איז נענטער צו די טייך וואס פון דארט קומט די וואסער וואס אין אמת'ן אריין איז נישט קיין דין דאס איז מפני דרכי שלום אבער אזוי האבן חזל מתקן געווען מפני דרכי שלום נאך א תקנה מצודות חי' ועופות ודגים יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום פשט ווען איינער לייגט א מצודה א מלכודת א טרעפ וואס כאפט חי' עופות ודגים און ס'פאלט דארט אריין א חי' א עוף אדער א דג ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז נישט דא קיין כלי קיבול איז בעצם מן הדין איז עס נאך נישט זיינס ווילאנג ער האט עס נישט קונה געווען פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום אז מען טאר נישט צוכאפן א חיה א עוף אדער א דג וואס ליגט ביי יענעם אין מצודה רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט גזל גמור ס'איז גזל גמור ווי רשי שמועסט אויס נישט דאורייתא'דיגע גזל ס'איז דרבנן'דיגע גזל פשט רבי יוסי האלט אז מפני דרכי שלום האבן חזל דאס ממש אנגעקוקט ווי א געהעריגע גזל זאגט די משנה ווייטער נאך א תקנה מציאת חרש שוטה וקטן יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום פשט א חרש שוטה וקטן טרעפן א מציאה בעצם מן התורה האבן זיי דאך נישט קיין דעת זיי קענען נישט זוכה זיין דערין פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען אז מען טאר נישט צונעמען פון זיי אלץ דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור רבי יוסי זאגט אויך סאיז א גזל גמור מדרבנן נאך א תקנה איז עני המנקף בראש הזית א עני וואס גייט ארויף אויף א זית און האקט אפ פון די זיתים און ספאלט אויף די ערד האט ער עס נאכנישט קונה געווען עס נאכנישט געהאלטן אין די הענט ער האקט אויף די זית און ספאלט אראפ אויף די ערד איז בעצם קען עס א מענטש נעמען פון דארט אבער פון דעסטוועגן מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום מען טאר עס נישט נעמען פון דארט מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור פירט די משנה אויס די לעצטע תקנה אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום פשט לקט שכחה ופאה בעצם באלאנגט פאר עניי ישראל טאמער א גוי קומט נעמען לקט שכחה ופאה טאר מען נישט מוחה זיין מפני דרכי שלום זאגט די הייליגע גמרא מנא הני מילי דאס אז א כהן קומט פאר א לוי קומט פאר א ישראל וואס א מקור דערצו און די גמרא האט פארשטאנען אז אפילו טאקע מפני דרכי שלום אבער עפעס א מקור דארף זיין זאגט די גמרא אמר רב מתנה דאמר קרא שטייט אין פסוק ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי אטו אנא לא ידענא דכהנים בני לוי נינהו וואס דארף שטיין כהנים בני לוי נאר וואס דען אלא כהן ברישא והדר לוי די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז קודם איז די כהן עולה און נאכדעם בני לוי נאכדעם א לוי און נאר נאכדעם א ישראל רבי יצחק נפחא אמר מהכא פון אן אנדערע פסוק שטייט אין פסוק ונגשו הכהנים בני לוי אטו אנן לא ידעינן דכהנים בני לוי נינהו אונז ווייסט מען דאס אלא כהן ברישא והדר לוי רב אשי אמר מהכא פון אן אנדערע פסוק שטייט אין פסוק בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים זעהן מיר די כהנים זענען נבדל געווארן פון די לוויים זיי זענען קודש קדשים נאך מער פון די לוויים דערפאר קומען כהנים ערשט נאך דעם לוויים רבי חייא בר אבא מהכא שטייט וקידשתו לכל דבר שבקדושה קודם די כהן נאכדעם די לוי זאגט די גמרא תנא דבי רבי ישמעאל מ'האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא וקידשתו לכל דבר שבקדושה אז די כהן קומט פאר אלעמען לפתוח ראשון אז ס'דא אן אסיפה איז ער רעדט די ערשטע לברך ראשון ער מאכט די ערשטע די ברכה סיי המוציא סיי בענטשן וליטול מנה יפה ראשון און זאב א זאך טאמער א ישראל מיט א כהן צוטיילן זיך אין א פארציע קלויבט זיך דער כהן קודם אויס זיין חלק, פרעגט איז די גמרא אמר ליה אביי לרב יוסף, פרעגט אביי פון רב יוסף ומפני דרכי שלום דאורייתא היא, מען האט געזען אזויפיל פסוקים אז דער כהן קומט ערשט, איז וואס פשט אז שטייט ביי אונזער משנה אז דער כהן איז עולה ערשט מפני דרכי שלום, אמר ליה, האט רב יוסף געענטפערט דאורייתא מפני דרכי שלום פשט אין אמת'ן ס'איז דאורייתא, די סיבה וואס די תורה האט אזוי געהייסן איז מפני דרכי שלום, פרעגט אבער די גמרא כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היא, גאנ, די גאנצע תורה איז מפני דרכי שלום דכתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אלא אמר אביי, נאר וואס דען איז אביי מסביר דעם מפני דרכי שלום אנדערש. זאגט אביי לכדמר, דאס גייט ארויף אויף א מימרא וואס כ'האב געהערט פון מיין רעבין דאס איז רבה בר נחמני, דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט א ברייתא, שניים ממתינין זה לזה בקערה, פשט, טאמער צוויי מענטשן עסן פון איין טעלער, און איינער שטעלט זיך אפ טרינקען דארף זיך די אנדערע אויך אפשטעלן, שלושה אין ממתינין, טאמער ס'איז דא דריי, און איינער שטעלט זיך אפ דארפן זיך די אנדערע צוויי נישט אפשטעלן, זאגט די ברייתא ווייטער הבוצע הוא פושט ידו תחילה, דער וואס מאכט ערשט די המוציא, וואס דאס איז נארמאל די באלעבאס איז ער נעמט די ערשטע א פארציע ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו רשות בידו טאמער אבער די באלעבאס וויל געבן די כבוד פאר א צווייטן קען ער איז ואמר מר עלה אויף דעם זאגט רבה בר נחמני לא שנו אלא בסעודה אבל בבית הכנסת לא דאתו לאינצויי דאס אלס ביי א סעודה קען מען מכבד זיין א צווייטן אבער ווען עס קומט צום בית מדרש צו עולה זיין עליות דארט קומט די כהן פאר די לוי ווייל אז נישט קען מען זיך ארום קריגן טאמער די כהן וועט מכבד זיין א צווייטן קען זיך אן אנדערער אנרופן איך קום ערשט איז כדי דאס זאל נישט געשען האט מען קובע געווען אז אזוי אז אזוי איז די סדר און מ'טאר עס נישט פארטוישן, און דאס איז די מפני דרכי שלום וואס שטייט ביי אונזער משנה, זאגט די גמרא אמר רב מתנה, האט רב מתנה צוגעלייגט הא דאמרת בבית הכנסת לא לא אמרן אלא בשבתות ימים טובים דשכיחי רבים, אבל בשני וחמישי לא, דאס אז א כהן טאר נישט מכבד זיין א אנדערע דאס איז שבת און יום טוב וואס יעדער איז אין בית מדרש דארט קען זיך מאכן מחלוקת'ן, אבער מאנטאג און דאנערשטאג וואס די בית מדרש איז געווען אמאליגע צייטן ליידיגער דעמאלטס נישט, פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי אז שבת און יום טוב קען א כהן נישט מכבד זיין א צווייטן? והא רב הונא קרי בכהנא בשבתות וימים טובים, רב הונא איז געווען א ישראל און האט עולה געווען כהן אפילו שבת און יום טוב, ענפערט די גמרא שאני רב הונא, דאפילו רב אמי ורב אסי כהני חשיבי דארץ ישראל אפילו רב אמי רב אסי זענען געווען כהנים פון די די חשובסטע כהנים אין ארץ ישראל מיכף הוו כייפי ליה זענען געווען כפוף צו רב הונא, ממילא רב הונא איז געווען די גדול הדור דארט איז אנדערש אבער נארמאל קען א כהן נישט מכבד זיין א צווייטן, זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט נקטינן אונז האבן במסורה, אז אין שם כהן נתפרדה חבילה טאמער ס'איז נישטא קיין כהן אין בית מדרש האט זיך די גאנצע חבילה צושפרייט פשט די סדר האט זיך צושפרייט און רשי ברענגט צוויי פשטים איין פשט זאגט רשי אז די לוי איז אינגאנצן נישט עולה טאמער ס'איז נישטא קיין כהן איז די לוי נישט עולה נאך א פשט זאגט רשי אז די לוי איז עולה אבער דארט ווי ס'באלאנגט פשט קודם געבט מען פאר די חשובסטע טאמער די לוי איז די חשובסטע איז ער ערשט עולה אז נישט איז ער עולה די צווייטע די דריטע פשט ס'איז נישט משנה ברגע וואס ס'איז נישטא קיין כהן איז די סדר מער נישט משנה ואמר אביי נאך א מימרא פון אביי נקטינן, אין שם לוי, קורא כהן, טאמער ס'נישטא קיין לוי, איז די צווייטע איז מען מכבד א כהן אנשטאטס אים. פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי? והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון, אז א כהן טאר קיינמאל נישט עולה זיין נאך א כהן, ווייל מענטשן וועלן שמועסן אז די סיבה וואס די צווייטע האט עולה געווען ווייל די ערשטע איז נישט געווען קיין ריכטיגע כהן איז כדי עס זאל נישט ארויס גיין א פגם אויף זיין משפחה זאגט מען אז א כהן טאר נישט עולה זיין נאך א כהן, און די זעלבע זאך לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם. אז א לוי טאר נישט עולה זיין נאך א לוי ווייל ס'קען ארויסקומען א פגם אויף ביידע פשט מ'קען זאגן אז די ערשטע לוי ער איז די ריכטיגע לוי און דער וואס האט עולה געווען נאך אים איז א ישראל אדער מ'קען זאגן די ערשטע לוי האט א פגם און דערפאר האט מען געדארפט טרעפן א צווייטע לוי אבער על כל פנים דאס זעהן מיר דא אז א כהן טאר נישט עולה זיין נאך א כהן איז פארוואס זאגט אביי אז אין שם לוי קורא כהן ענטפערט די גמרא כי קאמרינן באותו כהן פשט ער האט גערעדט פונעם זעלבן כהן אביי האט גערעדט פונעם זעלבן כהן אז טאמער א כהן האט עולה געווען און עס איז נישטא קיין לוי קען דער זעלבער כהן עולה זיין נאכאמאל און דא וועט נישט זיין א פגם קיינער וועט נישט רעדן אז דער ערשטער כהן איז פגום ווייל מען רעדט דאך פון דער זעלבער כהן פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף דער מימרא פון רבי יוחנן מאי שנא לוי אחר לוי דאיכא פגם שניהם דאמרי חד מינייהו לאו לוי פשט ער האט געזאגט אז ווען א לוי איז עולה נאך א לוי קען ארויסגיין א פגם אויף ביידע מענטשן קענען זאגן אז דער ערשטער איז נישט קיין ריכטיגער לוי דערפאר איז דער צווייטער עולה געווען אדער מענטשן קענען זאגן דער ערשטער איז יא א ריכטיגער לוי און דער צווייטער איז א ישראל איז אויב אזוי פרעגט די גמרא וואס איז ביי א כהן אנדערש? כהן אחר כהן נמי אמרי חד מינייהו לאו כהן הוא, פארוואס ווען עס קומט צו כהן זאגט רבי יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום פגמו של ראשון, וואס איז מיט די פגם פון די צווייטע? אפשר אז עס וועט עולה זיין א כהן נאך א כהן וועט מען זאגן אז די צווייטע איז א לוי און נישט קיין כהן, עס וועט ארויסגיין א פגם אויפן צווייטן, ענטפערט די גמרא כגון דמוחזק לן באבוה דהאי שני דכהן הוא, פשט, רבי יוחנן רעדט ביי א ציור וואס אונז ווייס מיר קלאר אז די טאטע פון די צווייטע איז א כהן, איז קיינער וועט נישט שמועסן אז די צווייטע איז א פגום, איז דערפאר איז די גאנצע חשש נאר אויף די ערשטע מ'וועט זאגן אז ס'דא א פראבלעם מיט די ערשטע, פרעגט אבער די גמרא הכא נמי דמוחזק לן באבוה דהאי שני דלוי הוא, פשט טאמער דא רעדט זיך אז ס'איז דא א חזקה אז די טאטע פון די צווייטע איז א כהן איז ביי די לוי מוזט אויך אזוי זאגן אז מ'ווייסט אז די טאטע פון די צווייטע איז א כשר'ע לוי, אלא אמרי ממזרת או נתינה נסיב ופסליה לזרעיה, פשט, מיט דעם אלעם, האט רבי יוחנן נאך אלץ געהאלטן אז ס'דא א חשש אז א לוי זאל נישט עולה זיין נאך א לוי, ווייל אפילו אז אונז ווייס מיר אז דער טאטע פון דער צווייטער לוי איז א ערליכער כשר'ער לוי, קען נאך אלץ זיין אז זיין זון איז נישט קיין לוי, נישט קיין כשר'ע קינד, פשט דער טאטע האט חתונה געהאט מיט א ממזרת אדער א נתינה, און ממילא די קינד איז נישט קיין לוי די קינד איז א ישראל, פשט ס'קען ארויסקומען א פגם, הכא נמי אמרי גרושה או חלוצה נשא ואחליה לזרעיה, און וואס איז אנדערש ביי צוויי כהנים, ווען א כהן איז עולה די ערשטע און די צווייטע איז עולה נאך א כהן, קען מען אויך זאגן אז אפילו טאקע די טאטע פון די צווייטע איז א כשר'ע כהן קען זיין ער האט חתונה געהאט מיט א גרושה חלוצה און זיין קינד איז א פגום, זאגט די גמרא סוף סוף לוי מי קא הוי, פשט לאמיר שוין זאגן מ'וועט אזוי רעדן אז די צווייטן כהן'ס טאטע איז טאקע א כשר'ע כהן אבער האט חתונה געהאט מיט א פגום, איז פארוואס איז זיין זון עולה לוי איז עפעס געווארן א לוי? ער איז געווארן א חלל געווארן א ישראל. איז פשט אז אונז ווייסן אז די טאטע איז א כשר'ע כהן און די זון דאך זעכער נישט קיין לוי מוז זיין די זון איז אויך א כהן פארדעם איז נישט דא קיין חשש אז מ'וועט זאגן אז די צווייטע איז פגום אבער אויף די ערשטע איז דא א חשש ווען ס'קומט צו א כהן און ביי א לוי איז די חשש אויף ביידע. פרעגט איצט די גמרא ולמאן. פשט די אלע חששות אז מענטשן וועלן שמועסן אז די כהן איז א פגום די לוי איז א פגום פון וועם רעדט מען דא אי ליושבין הא קא חזו ליה פשט די מענטשן וואס זיצן אין בית מדרש און זיי זעען אז ס'דא זיבן מענטשן וואס זענען עולה איז זיי וועלן נישט טראכטן אז איינער איז דא א פגום ווייל טאמער איינער וואלט געווען א פגום וואלט מען געדארפט צולייגן נאך א קריעה איז קלאר אז ס'קיינער נישט קיין פגום נאר וואס דען אלא ליוצאין די חשש איז געווען פאר די וואס זיצן אין נישט אין בית מדרש א גאנץ ליינען זיי גייען ארויס איז זיי ווייסן נישט צו מען האט צוגעלייגט א קריעה צו נישט זיי זעען א כהן איז עולה נאך א כהן וועלן זיי זאגן אז אפשר די ערשטע כהן פגום די זעלבע זאך ביי א לוי וועלן זיי זאגן אפשר איינער פון די לווים זענען פגום פאר זיי האט מען חושש געווען דערפאר האט מען געזאגט אז א כהן איז נישט עולה נאך א כהן און א לוי איז נישט עולה נאך א לוי. זאגט די גמרא ווייטער שלחו ליה בני גלילא לרב חלבו די בני גליל האבן געשיקט פרעגן פון רב חלבו אחריהן מי קורין פשט ס'איז דא א תקנה נאכדעם נאך די כהן די לוי האבן עולה געווען איז דא עפעס א שפעציעלע סדר מפני דרכי שלום אדער נישט לא הוה בידיה האט נישט געקענט ענטפערן אתא ושייליה לרבי יצחק נפחא האט ער געפרעגט רבי יצחק נפחא וואס איז די דין אמר ליה האט רבי יצחק געזאגט אזוי אחריהן